הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ח', זיבן שורות פון אויבן. אמר רבה, רבה געזאגט.

דאס וואס ר' יוסף האט געזאגט אז א מבוי וואס קומט אן צו א רחבה צו אזא חצר, א הינטערשטע חצר, איז מותר, ס'האט א דין ווי א מבוי סתום, מ'דארף נישט פארשטאפן פון די אנדערע זייט, דאס איז לא אמרן דאס איז נישט געזאגט געווארן, אלא ווען די פרצה איז זה שלא כנגד זה. ס'איז גוט צו האבן די פיקטשערס אז מ'האלט אין הענט. ס'מאכט זייער שיינע פיקטשערס אין בעק. דף ח'. דאס ר' יוסף זאגט אז א מבוי וואס קלאפט אריין אין בעק צו א רחבה און אפילו די רחבה איז אפען פעלט נישט אויס אז מען זאל פארמאכן פון אנדערע זייט נאר ביי די עפענונג פון די מבוי דאס איז ווען ס'איז שלא כנגד זה אבל אבער אז די פרצה איז זה כנגד זה דעמאלטס זאג איך יא אז ס'איז אסור מען טאר נישט מטלטל זיין אין די מבוי חוץ אז דו מאכסט נאך א גוטע מען דארף מאכן נאך א תיקון דארט פון די אנדערע זייט, קען נישט פלעין מתקן זיין פון די מבוי וואס איז אפן צום רשות הרבים. אמר רב משרשיא, און רב משרשיא לייגט צו אויף רבה, דאס וואס דו זאגסט זה שלא כנגד זה מותר, דאס איז לא אמרן אלא רחבה דרבים, אז דו האסט א רחבה פון א רבים וואס מען וועט נישט פארבויען דארט, דער מבוי. מבוי איז די פיסל פון די זי"ן נאכדעם נאכדעם די רחבה גייט פון ביידע זייטן אזוי ווי די קאפ פון א זי"ן יא און די פרצה איז נישט קעגן די עפענונג פון די מבוי די פרצה איז אין די זייט אביסל אבער ס'שטעקט זיך ארויס פון ביידע זייטן אז ווען דו ווען דו שטייסט אין די אין די אין די רחבה זעסטו פון ביידע זייטן גיפופין יא. און דאס איז דווקא א רחבה פון א רבים, אבער אז ס'באלאנגט פאר א יחיד, אפשר מארגן העט ער פארבויען דעם רחבה פון די זייט און ס'העט לויפן די וואנט פונעם מבוי העט לויפן גראד מיטן וואנט פונעם רחבה, איז אפילו די פרצה איז זה שלא כנגד זה, האסט די פיקטשער? קוק אין די פיקטשער, מוזט קוקן די פיקטשערס, מ'קען נישט אן די פיקטשערס. אבל רחבה דיחיד זימנין דמימליך עלה, קען זיין דער יחיד העט זיך בארעכענען, ובני לה בתים, העט בויען דארט הייזער. והוי לה כמבוי שכלה לה לצידי הרחבה, ס'העט זיין אזויווי א מבוי וואס גייט אין די זייט פון א רחבה, וואס דעמאלטס איז אסור,

קוק א פיקטשער פון א מבוי, איין זייט פון די מבוי טייטש נישט אזוי ווי אונזערע מבוי'ס וואס אונז האבן אונזערע פיקטשערס אז די מבוי איז א דינע גאס און די חצירות גייען צו די דינקייט, די מבוי איז געווען אזוי די חצירות זענען ארויף געגאנגען אויף ארויף און די צוויי זייטן איז נישט געווען קיין ווענט דא איז געווען דער דא דער רשות דא דער רשות הרבים, איין זייט איז געווען ים. איינס איז געווען א בארג פון גארביטש און די חצירות זענען געגאנגען אויף ארויף און די בתים אויבן. שטימט? עטס זענטס דא? און מען האט געלייגט פארן רשות הרבים א לחי. איז בא מעשה לפני רבי מ'איז געקומען פרעגן רבי צו מען מעג טראגן אין דעם מבוי ווייל דו האסט דאך אזוי ווי צוויי ווענט דו האסט דאך א וואנט פון א וואסער און דו האסט דאך די וואנט פונעם אשפה ולא אמר בה לא היתר ולא איסור ער האט נישט געוואלט מתיר זיין נישט אסר'ן פארוואס איסור לא אמר בה ווייל למעשה דהא קיימי מחיצות

אטאמאטיש וועט אויך ווערן בטל די מחיצה במילא איי דעמאלטס ווען איינמאל מען טראגט שוין טראגט מען שוין. און די גמרא פירט אויס ומי חיישינן שמא תינטל אשפה האב איך דען מורא שמא תינטל אשפה והתנן אונז האמיר דאך געלערנט אשפה ברשות הרבים גבוה עשרה טפחים אז דיין הויז גרעניצט זיך ביים רשות הרבים, איז דא הויעך א גאנצע בארג מיט גארביטש הינטן פון צען טפחים, איז חלון שעל גבה זורקין לה בשבת, מעגסט ארויסגיסן פון דיין פענסטער אויף די בערגל, ווייל דו ביסט העכער די רשות היחיד, רשות היחיד גייט דאך ארויף ביז אויבן, נו וואס האסטו מורא, וואס האט מורא דא רבי אז עס וועט ווערן אויס אשפה, אלמא זע איך שני בין אשפה דרבים לאשפה דיחיד. א אשפה פון די רבים דארף איך נישט מורא האבן, אבער די מעשה פון רבי דעם מבוי איז געווען א אשפה של יחיד, האב איך מורא אז דער יחיד קען דאך טון וואס ער וויל, איז הכא נמי שני בין רחבה דרבים לרחבה דיחיד. סאו וואס איז געווען די מעשה, עס איז געווען א מבוי אין צייטן פון רבי, און דער מבוי האט געהאט איין זייט א ים און איין זייט אשפה, רבי גארנישט. געזאגט ורבנן מאי וואס האבן די חכמים געזאגט אין רבי'נס צייטן אמר רב יוסף בר אבדימי תנא אונז האבן געהאט א ברייתא וחכמים אוסרין די חכמים האלטן קלאר אז ס'איז אסור ווייל כ'האב מורא אז די אשפה וועט אוועקגענומען ווערן אדער די וואסער וועט ארויסגעבן זאמד מיט שטיין און ס'וועט ווערן בטל. און אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים אז ס'איז אסור לטלטל אויף אזא סארט מבוי, איכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן אמר רב יוסף בר אבדימי תנא האבן מיר געלערנט וחכמים מתירין זיי האבן נישט מורא אז מ'וועט אוועק נעמען די אשפה, און אויף דעם אמר רב נחמן אין הלכה כדברי חכמים, מ'פסק'עט נישט ווי דברי חכמים נאר וואס דען ס'איז אסור לטלטל אין אזא סארט מבוי, פארציילט די גמרא נאך אזא מעשה וואס כ'האב מורא

אה, עטס האלטס מיט? אין דאס איז געהאט רשות הרבים, און עס איז געלאפן די מבוי, און אויבן פון די מבוי איז געלאפן די וואסער, זאגט רש"י, יא? יא. און מרימר האט דיר געמאכט נעצן, והיה מרימר עושה רשתות ומכמורות לכל המבואות. ער האט זיך נישט געוואלט פארלאזן אויפן ים, ער האט ארויפגעלייגט ביי יעדע מבוי א נעץ, א געיט.

אבער ווען כ'האב דא לעגאס וואלט איך געקענט מאכן האסט ווי א רי"ש א מבוי יא איז פארשטייט זיך ביי די עפענונג פונעם מבוי איז דא א לחי אבער ביי די קנייטש פונעם מבוי האבן זיי געלייגט א אזוי ווי א לחי איינגעדרייט א ראול טישטעכער און אראפגעלייגט אזוי א לחי אמר רב חסדא איך פארשטיי נישט וואס די מעשה דא אויף וועמענס סמך טראגט מען דא. הא לא כרב ולא כשמואל און דאס איז דאך העלפט דאך נישט נישט לויט רב און נישט לויט שמואל אונז האבן דאך געהאט אויבן דף ו' רב ושמואל קריגן ביי א מבוי עקום נחמן דו ביסט דא נחמן פארוואס נעמסטו נישט א גמרא גמרא מיט פיקטשערס האבן מיר געזען אז רב זאגט א מבוי עקום האלט רב אז וואס? לרב דאמר תורתו כמפולש צורת הפתח בעי. רב האלט ס'פעלט אויס צו מאכן א צורת הפתח ביי די דריי. אז ביי די קארנער איז א לחי מיט א לחי, און ביי די וואס צו מאכן א צורת הפתח, און לשמואל וואס האלט תורתו כסתום, און ס'איז דאך נאר גענוג אז ס'איז גענוג א לחי אדער א קורה, איז הני מילי לחי מעליא. אבל האי. כיון דנשיב ביה זיקא ושדי ליה אז ס'קומט א ווינט און און פושט עס אוועק, לא כלום הוא, ואי נעיץ ביה סיכתא אז דו האקסט עס אריין מיט א נאגל, וחבריה דעמאלט זאג איך אז ס'איז א גוטע חיבור און ס'איז מתוקן לויט שמואל, אבער סתם אוועקשטעלן די די כרוך בודייא, דאס איז נישט גוט. איז לאמיר צוריק גיין צו די מבוי שנפרץ וואס איך האב געהאט אין די פריערדיגע דף, רב האט געזאגט א מבוי שנפרץ לחצר. ווער געדענקט די נעכטיגע שיעור? א מבוי וואס איז אפען צו א חצר, גופא האמער געלערנט אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב, מבוי שנפרץ במילואו לחצר, און ונפרצה חצר כנגדו, דאס הייסט ווען דו שטייסט אין די מבוי, די גאנצע מבוי איז אפען צום חצר, נישטא קיין ווענטעלעך. נאכאמאל, לאמיר אנהייבן פון אונטן, האסט רשות הרבים? רשות הרבים וואקסט אריין אין א מבוי אין א געסעלע איז דא לייגט מען א לחי אדער א קורה צו קענען טראגען די מבוי אבער אז די מבוי איז אפען צו א חצר וואס די חצר האט בתים און די חצר איז אפען צו רשות הרבים איז זאגט רב אזוי אין די חצר קען מען טראגען ווייל די חצר ווען דו שטייסט אין די חצר האסטו האסטו ווענט פון אלע זייטען ווען דו דרייסט דיך אויס פונעם חצר צום מבוי די חצר איז דאך ברייטער פונעם מבוי סאו דו זעסט א וואנט עס איז אזוי ווי א טיר. ביז צען. די זעלבע זאך ווען דו קוקסט אין רשות הרבים האסט א וואנט מיט א מיט א עפענונג. אבער ווען דו שטייסט אין די מבוי איז ער אינגאנצן אפן האט נישט קיין ווענטעלעך איז וואס? מבוי אסור. אמר ליה רבה בר עולא לרב ביבי בר אביי רבי לא מש. רבי לא משנתנו היא זו, וואס האט דא רב מחדש געווען? ס'דאך א בפירוש'ע משנה, חצר קטנה, קוק אויף די פיקטשער, חצר קטנה שנפרצה לגדולה, צוויי חצרות גרעניצט זיך איינס מיטן צווייטן, א גרויסע מיט א קליינע, איז ווען דו שטייסט אין די גרויסע, גדולה מותרת, זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב, גדולה מותרת ווייל דו זעסט, דו זעסט די ווענט, יא, ס'איז אזוי ווי א טיר, און קטנה, אבער ווען דו שטייסט אין די קטנה, איז נפרץ במילואו איז אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה נו וואס געוואלד געשריגן האט דא רב מחדש געווען ווען א מבוי קראכט אריין אין א חצר און ס'איז אפן אמר ליה האט רב ביבי געענטפערט אי מהתם פון די משנה הוה אמינא הני מילי היכא דלא קא דרסי בה רבים ווייסט פארוואס מ'מעג מטלטל זיין אין די גרויסע חצר ווייל ס'איז דאך נאר אפן צו א קליינע חצר, און די חצר איז נישט קיין רבים, ס'איז נישט דא קיין רבים וואס זענען וואס זענען מבטל די מחיצה, וואלט איך געקענט זאגן שוין, אבל היכא דקא דרסי בה רבים, דא ביי רב'ס מעשה די ח- מבוי וואס איז אפן, איין זייט איז דא רשות הרבים, און די אנדערע זייט איז ווייטער דא רשות הרבים, סאו די עולם נעמט עס פאר א שארטקאט, איז אפשר דא וועט יא זיין אסור די חצר. יא אימא אפילו חצר נמי איז די חידוש דא פון רב מיר פרעגן והא נמי והא נמי תנינא ס'דאך א בפירוש'ע ס'דאך א בפירוש'ע ברייתא חצר שהרבים נכנסין לה בזה ויוצאין לה בזה איז לגבי די טומאה אז דו האסט א ספק טומאה ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור ברשות היחיד איז טמא איז טמא איז וויאזוי קוקסטו אן די די חצר זאגסט זאגסטו רשות הרבים לטומאה אבער לגבי שבת איז א רשות היחיד לשבת וויבאלד ס'איז ארומגענומען פון מחיצות זאג איך אז דאס אפילו רבים זענען בוקע בה. מעג מען מטלטל זיין, נו וואס איז די חידוש פון רב? זאגט די גמרא אי מהתם הוה אמינא, הני מילי זה שלא כנגד זה, ווען זאג איך אז א רבים וואס איז בוקע איז נישט בוקע, עס בלייבט נאך א רשות היחיד, דאס איז ווען די פירצה איז נישט כנגד זה, אבער ווען די פתח אין חצר איז זה כנגד זה, וואלט איך געקענט מיינען אימא לא אז מען קען נישט מטלטל'ן, איז דאס טאקע די חידוש פון רב אז אין די חצר קענסטו מטלטל'ן? אבער פרעגט די גמרא לויט רבה וואס אונז האבן געהאט פריער וואס ער האלט, זה כנגד זה איז אסור, ס'האט זיך אנגעפאנגען די שיעור היינט אז רבה האלט זה כנגד זה, העט רב אויך געהאלטן אז ס'איז אסור אין די חצר, איז איז הא דרב במאי מוקי לה בזה שלא כנגד זה, דאס האסטו שוין דאס האסטו שוין די ברייתא, איז ווייטער וואס די חידוש תרתי למה לי, אי מהתם הוה אמינא הני מילי לזרוק, איך וואלט געקענט זאגן אז די ברייתא זאגט נאר לגבי לזרוק, דאס דאס איז מעג מען מטלטל'ן, אבער מטלטל'ן די חו מ'זאגן לא.

רב האלט ס'איז מפולש, דארף א געהעריגע צורת הפתח, שמואל זאגט דינו כסתום. וואס טוט זיך מבוי העשוי כנדל? א מבוי וואס איז געמאכט אזוי ווי א נדל, עפעס א מין שרץ מיט טויזענט פיס, קוק די פיקטשער. האסט אים? ס'טייטש מ'קען אים אנקוקן אזוי ווי אויבעראל ווי איין גרויסע מבוי עקום, אבער ער דרייט זיך אפאר מאל. יא? זעהסט אים? וואס? יעדע גאס איז א דריי. קען אים אנקוקן ווי א גרויסע ענדע כף, און נאכדעם קליינע ענדע כף פון דעם. קוק דא. יא? דא די רשות הרבים, און דא לויפט די רשות הרבים. די רשות הרבים לויפט ווי א ענדע כף. און דא לויפט א מבוי, און ער בייגט זיך איין אפאר מאל, נו? מבוי העשוי כנדל, איז אביי זאגט עושה צורת הפתח לגדול, מאך איין גרויסע צורת הפתח ביים עפענונג פון רשות הרבים, פון איין זייט, און והנך כולהו משתרו בלחי וקורה. אמר רבא איך פארשטיי נישט כמאן ווי וועם גייסטו? דו גייסט ווי שמואל וואס ער האלט אז תורתו כסתום אז די אלע קליינע מבוי'ס וואס לויפן וואס בייגן זיך איין איז ווי א מבוי איז למה לי א צורת הפתח וואס פעלט אויס א צורת הפתח אפילו ביי די מבוי הגדול כ'מיין וויאזוי קוקסט עס אן. האסט דא איין גרויסע מבוי.

זאגט רש"י, ועוד, הא ההוא מבוי דהוה באתרא דשמואל בנהרדעא, און וחשו לה לדרב כדאמר רמו עליה חומרא דרב וחומרא דשמואל, זע איך פון דא אז וואס? וואס קענסטו? וואס איז די זאך דא פון מאכן איין צורת הפתח? אלא אמר רבא עושה צורת הפתח לכולהו להאי גיסא.

פיקטשער אלערט. האסט א רשות הרבים, אבער די מבוי, די מבוי ציעט זיך נישט ארויס ביידע ווענט צוזאמען. ער ציעט זיך ארויס אביסל איינס ציעט זיך ארויס ארויס אהער ווי דער אנדערע. וויאזוי מאכט מען דא? איז אויב ס'פחות מארבע אמות, אויב די צוויי ווענט ענדיגן זיך ווייניגער ווי די. די לענגערע וואנט ציט זיך נישט ארויס מער ווי ד' אמות, דעמאלטס קען איך אויך לייגן די קורה מניח את הקורה באלכסון, קענסטו לייגן די בים שיף און מען קען מטלטל זיין אונטער דעם, אבער אויב ס'איז ארבע אמות ציט זיך ארויס א ווענטל ארבע אמות, איז מניח את הקורה אינו מניח את הקורה שיעף אלא כנגד הקצר. כאטש די די שטיקל וואנט וואס שטעקט זיך ארויס דארט קען מען שוין נישט טראגן, רבא קריגט רבא אמר אחד זה ואחד זה, אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר, מען קען נישט לייגן די בים שיף, און רבא זאגט ואימא טעמא דידי ואימא טעמא דידהו, איך וועל זאגן מיין טעם און איך וועל זאגן זייער טעם, אימא טעמא דידי ווייסט פארוואס איך האלט אז אויב ס'שטעקט זיך ארויס קען מען נישט מאכן שיף, קורה טעמא מאי פארוואס האבן די חכמים געהייסן לייגן א קורה ביי די עפענונג פון א מבוי משום היכר. יא מען זאל אז מען זאל זען א חילוק צווישן די מבוי און הער נישט און רשות הרבים נו ובאלכסון לא הוי היכר מען זעט דאך נישט פונקטליך ווי ווי ביז ווי קען מען טראגן זאגט רש"י הרואה בני מבוי נמשכים ומשתמשים ברשות הרבים חוץ מכנגד כותל הקצר וועט ער מיינען מען מעג טראגן ברשות הרבים. ער כאפט נישט אז די שטיקל ציט זיך נאך ארויס פון די מבוי, מען כאפט זיך נישט ווי ענדיגט זיך די מבוי, דא טראגט מען און דא טראגט מען, פונקטליך ווי ענדיגט זיך עס? נו ואימא טעמא דידהו, און איך וועל זאגן זייער טעם ווייל זיי האלטן קורה משום מאי משום מחיצה, זיי האלטן אז די קורה איז נישט אלץ א היכר, קורה קוק איך אן אלץ וואס? אלץ א מחיצה, ממילא איז באלכסון נמי הוי מחיצה, ס'נישט קיין חילוק א מחיצה איז א מחיצה, און רב כהנא לייגט צו, אמר רב כהנא הואיל ושמעתתא דכהני היא.

אז אין די שיפקייט גייט ער נישט מער ווי צען אמות, לאמיר זאגן א שמאלע מבוי, אבל יש באלכסונו יותר מעשר, אויב איז דא אין די שיפקייט מער ווי צען דברי הכל אינו מניח אלא כנגד הקצר. אז מ'קען נישט און מ'קען נישט מאכן, ווייל ווייל איינמאל ס'איז צען, איינמאל ס'איז מער ווי צען, איז דאך שוין נישט קיין פתח. פרעגט די גמרא איבעיא להו מהו להשתמש תחת הקורה, צו מ'מעג מטלטל זיין אונטער די קורה וואס ליגט ביי א מבוי, אדער מ'מעג נאר, וואס? וואס? אויב האבן מיר עס געהאט אזוי, דא איז די פלאץ פון דעם, אויב האבן מיר עס נאר געהאט פאר א, פאר א, וואס האבן מיר געהאט אויבן דף היי א, אביסל גערעדט פון דעם, און נישט, איז רב ור' חייא ור' יוחנן אמרו מותר להשתמש תחת הקורה מען מעג טראגן אונטער די קורה, שמואל מיט ר' שמעון בר רבי ור' שמעון בן לקיש אמרו אסור להשתמש תחת הקורה, גייט די גמרא זאגן אין וואס זיי קריגן זיך, לימא בהא קמיפלגי. מר סבר, די וואס זענען מתיר זיי האלטן קורה משום היכר, במילא מעג מען אויך מטלטל זיין אונטער די קורה, ווייל דארט איז אויך דא א היכר עס נישט קומען טראגן ברשות הרבים, און מר סבר די אלע וואס האלטן אז מען טאר נישט האלטן קורה משום מחיצה, איינמאל קורה משום מחיצה זאגט רשי וחודו הפנימי, לאמיר זאגן דאס איז די קורה, דאס איז די קורה און דא די מבוי, וחודו הפנימי יורד וסותם.

פאר די מענטשן פון אינעווענדיג. היכירא מלגיו, זאגט רשי להנך מגואי בעינן, בצד פנימי הוה ליה היכר, ואסור להשתמש מן ההיכר ולחוץ, די היכר האסטו נאר פון די אינעווענדיגסטע חלק פונעם קורה, און מר סבר די וואס האלטן אז מען מעג יא טראגן אונטער די קורה, זיי האלטן היכירא מלבר, די עיקר תכלית דא איז נאר אז די מענטשן פון רשות הרבים, זיי זאלן זיך נישט קומען אפלערנען זען אז מען טראגט דא אין א געסל,

וואסערע שפיץ פונעם קורה ציט מען אראפ? פון אינעווענדיג צו פון אינדרויסן? דער וואס האלט אינעווענדיג דער האלט מ'טאר נישט מטלטל זיין אונטער די קורה, דער וואס האלט פון אינדרויסן מעג יא. אמר רב חסדא הכל מודים בבין לחיים, יעדער איינער האלט אז אפילו דער אפילו דער וואס האלט אז מ'מעג טראגן אונטערן קורה בבין לחיים שאסור.

פרעגט די גמרא בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא נעץ שתי יתדות בשני כותלי מבוי מבחוץ והניח קורה על גביהן מאי קוק אהער דא ענדיגט זיך די מבוי יא ער שטעקט ארויס צוויי נעגל אויף די צוויי ווענט און ער לייגט די קורה פון אינדרויסן אנשטאט צו לייגן אויפן וואנט סתם אזוי ווי לייגט מען די קורה האסט דא צוויי ווענט פון א פון א פון א מבוי לייגט מען די קורה אויף די צוויי ווענט וואס טוט זיך ער שטעקט ארויס צוויי ברעקעטס. און ער לייגט די די קורה פון אינדרויסן. מאי, צו מען מעג מטלטל זיין, אמר ליה לדברי המתיר אסור, לדברי האוסר מותר. דער וואס האלט אז מען מעג מטלטל זיין אונטער די קורה, ווען דו לייגסט די קורה אויף א געהעריגע וועג אויף די ווענט, לויט אים איז אסור. פארוואס? זאגט רשי. אה, וואס איז וואס קריגן זיי זיך ארום צו מ'מעג מטלטל זיין אונטער די קורה צו נישט צו וואסערע שפיץ דו שלעפסט אראפ סאו אויב דו שלעפסט אראפ די חודו החיצון

לדברי המתיר להשתמש תחת הקורה, ווייל ער האלט אז מען מען ציט אראפ די דרויסנדיגסטע שפיץ, אלמא חיצון יורד וסותם, איז אסור כל המבוי הזה, ביז דו וועסט ברענגען נאך א ביעם, עד שיביא קורה אחרת, דהא אין סתימה מחוברת לכתלים ויש אויר ביניהם, וכו' עלמא חיצתן ממש אילך שרפתי ממש וגם וגם כנל דרבה. רבא קריגט רבא אמר לדברי האוסר נמי אסור, בעינן קורה על גבי מבוי וליכא, אזוי פסק'נט מען, די קורה דארף ליגן אויף די ווענט פונעם מבוי, די קורה קען נישט ליגן אויף א ברעקעט אינדרויסן. ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא. יא? קענסט דאס אפשטעלן?